בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף ס"ה, מ'הייבט אן דף ס"ה עמוד א', ביי די משנה אינמיטן פון די עמוד, זאגט די הייליגע משנה, קטנה שאמרה התקבל לי גיטי, אינו גט, עד שיגיע גט לידה, פשט א קטנה וואס האט ממנה געווען א שליח לקבלה, וואס א קטנה קען דאך נישט ממנה זיין קיין שום שליח נישט, און ממילא דער שליח וואס די קטנה האט ממנה געווען איז טאקע נישט איר שליח, איז דערפאר וואס איז ער יא, ער איז א שליח להולכה פונעם מאן, ווייל ווי מען האט שוין געזען, אז ביי אזא ציור ווייסט דאך אוודאי דער מאן, אז זיין פרוי די קטנה קען נישט ממנה זיין א שליח לקבלה איז ער האט שוין אינזינען, צו מאכן פון דעם שליח א שליח להולכה, איז דערפאר טאקע זאגט די משנה אז די פרוי איז נישט גע'גט ווי לאנג די גט קומט נישט אן צו איר אין די האנט אריין, אזוי ווי ביי יעדע שליח להולכה, לפיכך פאר דעם זאגט די משנה אם רצה הבעל לחזור יחזור, טאמער די מאן וויל צוריק ציען קען ער צוריק ציען ווי לאנג עס קומט נישט אן די גט צו איר אין די האנט אריין, ווייל שאין קטן עושה שליח, א קטן קען נישט מאכן א שליח, אבער זאגט די משנה ואם אמר לו אביה, צא והתקבל לבתי גיטה. טאמער די טאטע פון די קטנה האט ממנה געווען א שליח לקבלה, איז דא אוודאי די שליח לקבלה א ריכטיגע שליח לקבלה, און דערפאר אם רצה לחזור, לא יחזור. נאכדעם וואס די שליח לקבלה קריגט די גט, קען די מאן מער נישט צוריקציען. זאגט די משנה ווייטער, האומר תן גט זה לאשתי במקום פלוני, טאמער א מאן זאגט פאר זיין שליח להולכה, איך וויל זאלסט געבן די גט פאר מיין פרוי במקום פלוני, דייקא אין יענע פלאץ, איז געגאנגען די שליח, ונתנו לה במקום אחר. ער האט איבערגעגעבן די גט אין א צווייטע פלאץ ער האט נישט געפאלגט די מאן איז די דין איז פסול די גט איז פסול פארוואס ווייל ווי רש"י איז מסביר אז די מאן וואס האט געהייסן די שליח זאל געבן די גט אין א געוויסע פלאץ פארוואס האט ער דייקא געהייסן די פלאץ ווייל ער האט נישט געוואלט אז זאל ארויסגיין א נאמען אז ער האט גע'גט אין אן אנדערע פלאץ ער האט נישט געוואלט אז מענטשן פון די אנדערע פלאץ זאלן וויסן אז ער האט גע'גט און ס'איז געווען א בזיון פאר אים. און ממילא האט ער מקפיד געווען זאל זיין דייקא אין די פלאץ, און פאר דעם אז די שליח האט אים נישט געפאלגט, איז פשט ער האט נישט מקיים געווען די שליחות, איז ער נישט קיין שליח, און די גט טאקע נישט קיין גט. אבער, זאגט די משנה, הרי היא במקום פלוני, וואס איז טאמער די מאן האט נישט געזאגט תן גט זה לאשתי במקום פלוני, ער האט נאר געזאגט הרי במקום פלוני מיין פרוי געפינט זיך דארט און דארט, ונתנו לה במקום אחר און פונקט האט זיך געמאכט אז די פרוי געווען אין א צווייטע פלאץ און מען האט איר דארט געגעבן די גט, איז דא איז כשר, דא איז די גט כשר, ווייל דא האט די מאן נישט געהייסן מען זאל געבן די גט אין א געוויסע פלאץ, ער האט נאר אנגעצייכנט אז הרי במקום פלוני זי געפינט זיך דארט. פשט ער האט געוואלט זאגן פארן שליח ווי קענסט טרעפן מיין פרוי, אבער אז די פרוי געווען פונקט אין א צווייטע פלאץ האט די מאן נישט מקפיד געווען, איז דערפאר ביי אזא ציור איז די גט אוודאי א גוטע גט, זאגט די משנה יעצט ווייטער וואס איז פארקערט, האשה שאמרה התקבל לי גיטי במקום פלוני, א פרוי וואס האט געזאגט פאר איר שליח לקבלה איך וויל זאלסט אננעמען מיין גט אין א געוויסע פלאץ, וקיבלו לה במקום אחר און די שליח האט נישט געפאלגט, ער האט אנגענומען די גט אין א צווייטע פלאץ, פסול. איז די גט פסול, פארוואס? ווייל די תנא קמא דא אין די משנה האלט אז פונקט ווי ביים מאן זאגט מען אז ווען ער זאגט א פלאץ איז ער מקפיד, די זעלבע זאך א פרוי, א פרוי איז אויך מקפיד, זי וויל דייקא אז די שליח לקבלה זאל מקבל זיין די גט אין א געוויסע פלאץ, ווייל זי וויל זיך נישט פארשעמען, זי וויל נישט אין א אנדערע פלאץ זאל מען וויסן פון דעם, איז דערפאר טאמער די שליח האט נישט געפאלגט, איז פשט ער האט נישט געפאלגט די קפידה פון זיין משלח פון די פרוי, איז דערפאר די גט פסול, אבער רבי אלעזר מכשיר, רבי אלעזר קריגט זיך דא, רבי אלעזר האלט אז ביי אזא אופן ווען די פרוי האט אנגעצייכנט א פלאץ, איז די פלאץ נישט מעכב אפילו ווען די שליח לקבלה זאל מקבל זיין אן אנדער פלאץ העט דער גט אויך זיין כשר און מיר זעהן אין די גמרא די טעם פון רב אלעזר פירט די משנה אויס הבא לי גיטי ממקום פלוני והביאו לה ממקום אחר כשר פשט דאס איז יעדער מודה אז טאמער די פרוי האט ממנה געווען א שליח להולכה דהיינו די פרוי זאגט פארן שליח אז ווען דו גייסט צום מאן מאך זיכער אז די מאן איז דיך ממנה אלס שליח להולכה און זי לייגט צו איך וויל זאל זיין דייקא אין יענע פלאץ איז דא אוודאי אפילו ס'איז געווען אן אנדערע פלאץ איז כשר פארוואס ווייל היות וואס דער שליח למעשה איז א שליח להולכה פשט דער מאן למעשה איז דער וואס איז ממנה אלס שליח איז דערפאר גייט מען נישט אן וואס די קפידות פון די פרוי זענען נישט זי איז דער וואס העט קובע זיין דא קפידות און דערפאר ווערט די פרוי גע'גט אפילו די שליח האט נישט געפאלגט איר רצון זאגט די הייליגע גמרא ורבי אלעזר מאי שנא רישא דלא פליג און מאי שנא סיפא דפליג פשט וואס איז פשט פון רבי אלעזר אז רבי אלעזר האלט אז ווען די מאן הייסט מען זאל גט'ן א געוויסע פלאץ דארט איז די פלאץ מעכב טאמער מען העט גט'ן אין א צווייטע פלאץ איז די גט נישט קיין גט אבער ווען די פרוי הייסט דא זאגט רבי אלעזר סגייט מיר נישט אן די גט איז נאכאלץ א גט פארוואס טאקע ענפערט די גמרא ווייל איהו דמדעתיה מגרש קפיד איהי דבעל כרחה מתגרשת מראה מקום היא לו פשט די מאן וואס א מאן קען גט'ן זיין פרוי בעל כרחה ער קען איר צווינגען צו נעמען א גט איז ביי אים טאקע איז נוגע צו ער איז מקפיד צו נישט טאמער ער איז מקפיד מען זאל נאר געבן די גט אין א געוויסע פלאץ איז אוודאי די קפידה א גוטע קפידה און אז מען גיט די גט אין אן אנדערע פלאץ איז די גט נישט קיין גט. מה שאין כן די פרוי זאגט ר' אלעזר, די פרוי קען מען דאך צווינגען צו נעמען א גט, פשט טאמער די מאן וויל צווינגען די פרוי צו נעמען א גט אפילו אין א פלאץ ווי זי וויל נישט קען ער צווינגען, איז דערפאר זאגט ר' אלעזר אז סגייט מיך נישט אן וואס די קפידות פון די פרוי זענען, נישט נאר דאס די פרוי אליין ווייסט אויך אז ס'נישט נוגע איר קפידות ווייל ווי נישט ווי די מאן קען איר צווינגען צו נעמען א גט ווי זאל נאר נישט זיין, איז דערפאר זאגט ר' אלעזר אז דאס אז די פרוי האט אנגעמערקט א געוויסע פלאץ איז סך הכל א מראה מקום היא לו, זי וויל זאגן פאר די שליח ווי ער קען טרעפן די מאן, אבער טאמער דער שליח טרעפט דעם מאן א צווייטע פלאץ, אוודאי דער גט נאך אלץ א גט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הבא לי גיטי אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לידה, פשט דא רעדט מען פון א ישראלית וואס האט חתונה געהאט מיט א כהן, וואס ווילאנג זי וואוינט מיטן כהן, ווילאנג זי איז חתונה געהאט מיטן כהן קען זי עסן תרומה, ברגע אבער וואס זי איז גע'גט טאר זי מער נישט עסן קיין תרומה, און ממילא זאגט די משנה, טאמער אזא סארט פרוי זאגט הבא לי גיטי, זי זאגט פארן שליח, איך מאך דיך נישט קיין שליח לקבלה, איך וויל זאלסט זיין א שליח להולכה, פשט דער מאן העט דיך שוין ממנה זיין אלס שליח להולכה, דעמאלטס איז די דין אז היות וואס זי איז נישט גע'גט, כל עוד וואס די גט איז נישט אין איר האנט, קען זי טאקע ווייטער עסן תרומה, ווי לאנג די גט קומט נישט אן אין איר האנט. ווייטער אבער זאגט די משנה התקבל לי גיטי, וואס איז טאמער די פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה, אז ער זאל אפנעמען פאר איר א גט, איז דא אסירה לאכול בתרומה מיד, איז ברגע וואס זי האט ממנה געווען א שליח לקבלה, טאר זי מער נישט עסן קיין תרומה, ווייל אונז ווייס מיר דאך נישט ווען די שליח לקבלה העט טאקע קריגן די גט, און ברגע וואס די שליח לקבלה קריגט די גט איז דאך די פרוי גע'גט, און זי טאר מער נישט עסן קיין תרומה, איז דערפאר איז די דין, אז גראד ווען זי איז ממנה די שליח, טאר זי מער נישט עסן קיין תרומה ווייל קען זיין, דער שליח האט שוין מקבל געווען די גט, זאגט יעצט די משנה ווייטער, התקבל לי גיטי במקום פלוני, וואס איז טאמער א פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה, אבער דייקא במקום פלוני, לאמיר זאגן ירושלים, זי זאגט פאר די שליח לקבלה, כ'וויל זאלסט זיין א שליח לקבלה אבער נאר אין ירושלים, דארט זאלסטו אפנעמען די גט. יעצט, אונז האבן געזען אין פריערדיגע משנה אז תנא קמא האלט ביי אזא ציור, אז אוודאי די קפידה איז א גוטע קפידה, פשט טאמער דער שליח העט מקבל זיין די גט אין א צווייטע פלאץ, איז די גט נישט קיין גט, איז דערפאר זאגט די משנה, אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לאותו מקום, פשט די פרוי קען עסן תרומה כל עוד וואס די שליח איז נאכנישט אנגעקומען קיין ירושלים פשט לאמיר זאגן די פרוי וואוינט אין בני ברק איז ווי לאנג עס דויערט צו גיין פון בני ברק צו ירושלים אזוי לאנג מעג זי נאך עסן תרומה אבער נאכדעם טאר זי מער נישט עסן קיין תרומה ווייל קען זיין די שליח איז שוין דארט אנגעקומען און ער האט אפגענומען דעם גט און דערפאר נאכדעם טאר שוין די פרוי קיין תרומה נישט עסן נאר וואס בעצם די לשון פון די משנה איז אביסל אינטערסאנט, ווייל די משנה זאגט עד שיגיע גט לאותו מקום, וואס טייטש עד שיגיע גט לאותו מקום? די משנה וואלט געדארפט זאגן עד שיגיע שליח לאותו מקום. איז לכאורה משמע דא אין די משנה אז ס'איז נישט קיין נפקא מינה וואו די שליח האט אפגענומען דעם גט, פשט קען זיין די שליח איז געווען אין א אנדערע שטאט אינגאנצן, דארט האט ער אפגענומען דעם גט, שפעטער איז ער געגאנגען צו ירושלים, און ווען ער איז אין ירושלים, פון דעמאלטס טאר די פרוי מער נישט עסן קיין תרומה. וואס דאס איז א שטיקל פלא, פארוואס? ווייל אין די פריערדיגע משנה האט מען געזען אז טאמער די שליח האט נישט געפאלגט די פרוי, איז דער גט אינגאנצן נישט קיין גט, עמיר זעהן די גמרא העט זיך שטעלן אויף דעם, פירט די משנה אויס, ר' אלעזר אוסר מיד, פשט ר' אלעזר גייט דא כשיטתו וואס ר' אלעזר האט דאך געזאגט אין די פריערדיגע משנה אז די קפידה פון די פרוי איז גארנישט ווערט ווייל די מאן קען איר דאך גט'ן בעל כרחה, איז דערפאר זאגט ר' אלעזר אז טאמער א פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה און זי האט אים געזאגט זאל ער אפנעמען די גט במקום פלוני, איז היות וואס איר קפידה איז גארנישט ווערט קען זיין די שליח האט אפגעטראפן דעם מאן, גראד ווען ער איז ארויס פון שטוב איז דערפאר זאגט רבי אלעזר אז ברגע וואס די פרוי האט ממנה געווען די שליח לקבלה טאר זי מער נישט עסן קיין תרומה ווייל קען זיין צוויי מינוט שפעטער איז זי שוין געגעט ווייל די שליח האט שוין געטראפן די מאן זאגט די הייליגע גמרא וגיטא מיהא הוי פשט די גמרא שמועסט אויס דאס וואס אונז האבן ארויסגערעדט אין די משנה אז לכאורה איז משמע ביי אונזער משנה אז א פרוי וואס האט ממנה געווען א שליח לקבלה און זי האט געזאגט דייקא אין א געוויסע פלאץ זי האט געזאגט פארן שליח לקבלה זאל זיין דייקא אין ירושלים האט די משנה געזאגט אז די פרוי טאר נישט עסן תרומה עד שיגיע גט לאותו מקום, פשט ווילאנג די גט קומט נישט אן קיין ירושלים איז משמע אז אפילו טאמער די שליח האט מקבל געווען די גט אין אן אנדערע שטאט און שפעטער איז ער געגאנגען צו ירושלים איז ברגע עס קומט אן צו ירושלים איז די גט א גט, איז אויף דעם פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו אזוי זאגן והאמרת רישא לא הוי גיטא, די תנא קמא זאגט דאך אין די פריערדיגע משנה אז די גאנצע גט איז נישט קיין גט, איז וואס איז אנדערש אונזער משנה פון די פריערדיגע משנה? ענטפערט די גמרא אז אונזער משנה רעדט זיך א ספעציעלע ציור, לא צריכה, דאמרה ליה התקבל לי גיטי במתא מחסיא, וזימנין דמשכחת ליה בבבל, פשט דא רעדט זיך אז די פרוי זאגט פארן שליח לקבלה, גיי זיי מקבל מיין גט אין מתא מחסיא א נאמען פון א שטאט, אבער מאכט זיך אמאל אז דו העסט טרעפן מיין מאן אין בבל, יעצט ברגע וואס די פרוי האט צוגעלייגט די נוסח אז סמאכט זיך אמאל אז טרעפן מיין מאן אין אן אנדערע שטאט, איז ווייזט זי מיט דעם אז זי איז נישט מקפיד וואו די גט עט אנקומען צום שליח, ס'גייט איר נישט אן צו די שליח עט טרעפן די מאן אין מתא מחסיא, צו די שליח עט טרעפן די מאן אין בבל, דעס גייט איר נישט אן, ס'גייט איר נישט אן די בזיונות, איי פארוואס האט זי דערמאנט מתא מחסיא אויב ס'גייט איר נישט אן פארוואס דערמאנט זי שטעט, ווייל והכי קאמרה ליה, די פרוי האט געמיינט צו זאגן, משקל, כל היכא דמשכחת ליה שקליה מיניה, גיטא לא הוי עד דמטית למתא מחסיא, פשט די פרוי האט געמיינט צו זאגן אז דו קענסט גיין אפנעמען די גט ווי ס'זאל נאר נישט זיין, אבער די גט זאל נאר זיין א גט פשט ווען גייסטו באמת זיין מיין שליח לקבלה, נאר ווען דו קומסט אן אין מתא מחסיא, אזא סארט תנאי, האט די פרוי געמאכט, און דערפאר טאקע שטייט ביי אונזער משנה אז ווען די שליח קומט אן צו יענע פלאץ נישט קיין חילוק ווי ער האט געקריגן די גט, אבער כל עוד וואס ער קומט נישט אן צו די פלאץ איז די פרוי נישט גע'גט, ווען ער קומט אן צו די פלאץ, ווי לאנג ס'געדויערט ער זאל אנקומען צו די פלאץ, דעמאלטס טאר די פרוי מער נישט עסן קיין תרומה, ווייל דעמאלטס איז די גט חל. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה ור' אלעזר אוסר מיד, אז ר' אלעזר זאגט אז ברגע וואס די שליח גייט ארויס פון שטוב טאר די פרוי גראד נישט עסן קיין תרומה ווייל קען זיין די שליח האט געטראפן די מאן אונטערוועגנס, פרעגט די גמרא פשיטא וואס די חידוש? דמראה מקום היא לו, פשט מ'האט דאך שוין געזעהן דעם דין פון רב אלעזר אין די פריערדיגע משנה, אז רב אלעזר זאגט אז גייט מיר נישט אן אז די פרוי צייכנט אן א פלאץ, ווייל איר קפידה איז סייווי גארנישט ווערט, איי פארוואס האט זי אנגעצייכנט די פלאץ ווייל מראה מקום, איז פארשטייט זיך די פרוי טאר נישט עסן קיין תרומה ברגע וואס די שליח גייט ארויס פון איר שטוב, ווייל קען זיין אז די שליח האט פונקט געטראפן די מאן. ענטפערט די גמרא, לא צריכה, די חידוש פון אונזער משנה איז, ווייל אונזער משנה רעדט זיך בציור דאמרה ליה זיל למזרח, דאיתיה במזרח, די פרוי האט געזאגט פארן שליח גיי קיין מזרח, ווייל מיין מאן געפינט זיך, אויף מזרח זייט אז גיי מזרח עסטו אים טרעפן, יעצט וקא אזל למערב, די שליח האט נישט געפאלגט, די שליח איז געגאנגען צו מערב, איז מהו דתימא במערב הא ליתיה, וואלט איך אפשר געזאגט אז דער מאן געפינט זיך נישט אין מערב, ווייל די פרוי ווייסט דאך ווי דער מאן איז, איז אז מען זעט אז די שליח איז געגאנגען א גאנץ אנדערע וועג, קען מען זיך פארלאזן אז אוודאי האט די שליח נאכנישט געטראפן דעם מאן, די פרוי זאל קענען ווייטער עסן תרומה. קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי אז דילמא בהדי דקאזיל מיגס גאיס ביה ויהב ליה גיטא, קען זיין אונטערוועגנס בכל זאת האט די שליח געטראפן דעם מאן און דער מאן האט אים געגעבן די גט, איז דערפאר טאר די פרוי גראד נישט עסן קיין תרומה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, האומר לשליחו ערב לי בתמרים ועירב לו בגרוגרות, טאמער איינער זאגט פאר זיין שליח איך וויל זאלסט מיר מאכן עירובי תחומין מיט תמרים, עירובי תחומין איז פשט א מענטש שבת טאר נישט ארויסגיין פון תחום שבת חוץ טאמער מען מאכט עירובי תחומין אין א געוויסע פלאץ, ער לייגט דארט מזון שתי סעודות, ער לייגט דארט עסן אין א געוויסע פלאץ דעמאלטס איז יענץ כאילו זיין מושב, כאילו ער וואוינט דארט און ער קען גיין צוויי טויזנט אמות פון יענע פלאץ. איז על כל פנים א מענטש זאגט פאר זיין שליח מאך מיך א עירוב פון תמרים און דער שליח האט נישט געפאלגט ועירב לו בגרוגרות ער האט געמאכט אן עירוב פון גרוגרות, גרוגרות איז אויסגעטריקנטע תאנים, אדער פארקערט דער מענטש האט געזאגט מאך מיך א עירוב פון גרוגרות בגרוגרות ועירב לו בתמרים דער שליח האט נישט געפאלגט ער האט געמאכט אן עירוב פון תמרים איז ביי אזא סארט ציור זאגט די גמרא, איז דא צוויי ברייתות, תני חדא עירובו עירוב, ותניא אידך אין עירובו עירוב, אין איין ברייתא שטייט אז די עירוב איז אן עירוב, אין אן אנדערע ברייתא שטייט אז ס'איז נישט קיין עירוב, איז אמר רבה, זאגט רבה צו פארענטפערן די צוויי ברייתות, זאגט רבה לא קשיא, הא רבנן, הא רב אלעזר פשט די צוויי ברייתות זענען תלוי אין די מחלוקת תנא קמא און רב אלעזר פון אונזער משנה און פון די פריערדיגע משנה, וויאזוי איז עס תלוי הא בהא, איז רבה מסביר, הא רבנן, דאמרי קפידא, הא רב אלעזר, דאמר מראה מקום היא לו, פשט וואס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' אלעזר ביי אונזער משנה און אין די פריערדיגע משנה? די מחלוקת איז אז דארט ווי די פרוי זאגט פארן שליח איך וויל זאלסט מקבל זיין די גט אין א געוויסע פלאץ איז תנא קמא האלט אז די קפידה איז א ריכטיגע קפידה ווייל די פרוי וויל נישט קיין בזיונות אין אן אנדערע פלאץ ר' אלעזר זאגט אז דאס הייסט נישט קיין קפידה פארוואס ווייל ווי נישט ווי די מאן קען דאך איר גט'ן בעל כרחה איז וואסערע מין קפידה דאס איך בין מקפיד ווילסט נישט קיין בזיונות ווער האט דיך געפרעגט צו ווילסט יא בזיונות ווילסט נישט בזיונות די מאן קען דיך מאכן בזיונות בעל כרחה איז סתם די קפידה נישט קיין קפידה פשט ס'איז סתם א משוגעת. און פון א משוגעת מאכט מען זיך נישט צו טון, איז ממילא וויל רבה זאגן דאס איז אויך דא די מחלוקת, ווען א מענטש זאגט פאר זיין שליח זאל מאכן א עירוב מיט תמרים און די שליח גייט און מאכט מיט גרוגרות, פשט, תנא קמא האלט אז ביי אזא ציור, ווי נישט ווי, די באלעבאס האט א קפידה ס'זאל זיין א געוויסע סארט פירות, אפילו ס'איז א משוגעת, ווייל ס'מאכט דאך נישט אויס צו ס'איז תמרים צו ס'איז גרוגרות ס'איז די זעלבע עירוב, די פירות קאסטן די זעלבע, און וואס האסטו אנגעכאפט דאס? זאגן די חכמים גייט מיר נישט אן, ווי נישט ווי א משוגעת איז א משוגעת, מ'דארף זיך צו טון מאכן פון דעם, און דערפאר לויט די חכמים איז די עירוב נישט קיין עירוב, מה שאין כן ר' אלעזר, ר' אלעזר האלט אז פון א משוגעת מאכט מען זיך נישט צו טון, און דערפאר זאגט ר' אלעזר אז אפילו ווען די בעל הבית זאגט איין זאך און די שליח טוט א צווייטע זאך איז די עירוב נאך אלץ אן עירוב, ור' יוסף אמר, ר' יוסף זאגט ניין, זאגט ר' יוסף הא והא רבנן, פשט, ביידע ברייתות שטימען מיט די חכמים, נאר כאן בשלו כאן בשל חברו, פשט ר' יוסף האלט אז אין הכי נמי, די חכמים זאגן אז א פרוי וואס האט א קפידה מאכט מען זיך צו טון פון דעם, אבער נישט ווייל זיי האלטן אז פון יעדע משוגעת דארף מען זיך צו טון מאכן, נאר אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ווי נישט ווי די קפידה פון די פרוי האט דאך אן ענין, זי וויל נישט קיין בזיונות אין איין שטאט, אין א צווייטע שטאט גייט איר נישט אן, איז טאקע טאמער די מאן וויל קען ער איר צווינגען צו האבן בזיונות אבער ווי נישט ווי די משוגעת האט אן ענין, און ממילא זאגט רב יוסף דארט האלטן די חכמים אז מען מאכט זיך צו טון פון אירע קפידות, אבער דא ווען סקומט צו פירות, און וואסערע מין משוגעת איז דאס אז די בעל הבית זאגט דווקא תמרים, וואס האט ער מיט תמרים, וואס גייט אים אן ס'זאל זיין גרוגרות אדער פארקערט, פשט דא אוודאי וועלן חכמים מודה זיין אז מען דארף זיך נישט צוטון מאכן פון די משוגעת, נאר וואס די חילוק צווישן די צוויי ברייתות איז, איין ברייתא רעדט זיך פון די בעל הבית'ס פירות, פשט די בעל הבית האט געזאגט פארן שליח מאך א עירוב תחומין מיט מיינע פירות, איז דא אוודאי איז טאקע נישט קיין נפקא מינה וואסערע פירות מען נוצט, ווייל ס'איז סתם א משוגעת ביידע פירות איז די זעלבע, איז דא טאקע זאגן די חכמים, אז עירובו עירוב, מה שאין כן די אנדערע ברייתא רעדט זיך אז די באלעבאס האט געהייסן פארן שליח זאלסט נוצן יענעמס פיירות פשט ס'איז דא א חבר זיינער וואס האט אים געגעבן רשות צו נוצן זיינע פירות און די באלעבאס זאגט פארן שליח נוץ טאקע דעם חבר'ס פירות איז דא די באלעבאס וואס האט ער געבעטן רשות פונעם חבר צו נוצן תמרים אדער צו נוצן גרוגרות איז טאמער די שליח פאלגט נישט די באלעבאס איז גייט דאך געשען דא א גניבה ווייל די באלעבאס האט נישט קיין רשות צו נעמען פון א אנדערע סארט פירות. איז דא די קפידה נישט קיין משוגעת, איז דערפאר דא זאגן טאקע די חכמים אז מען דארף זיך צוטון מאכן פון די קפידה אנישט איז אין עירובו עירוב. אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי צו רב יוסף, ואלא הא דתניא, אבער אויב אזוי לויט דיין פשט זיי מיר מסביר אן אנדערע ברייתא, שטייט אין א ברייתא, האומר לשלוחו, ערב לי במגדל, איינער זאגט פאר זיין שליח, מאכט מיך אן עירוב, אין א טורעם איז דא א געוויסע טורעם איך וויל זאלסט מיר דארט מאכן דעם עירוב, ועירב לו בשובך, דער שליח האט נישט געפאלגט, ער האט געמאכט דעם עירוב אין א שובך, שובך דאס איז אזא בודקע וואס מען מאכט פאר פייגלעך, אדער פארקערט דער בעל הבית האט געזאגט בשובך, ועירב לו במגדל, איז דא איז אויך דא צוויי ברייתות, דתניא חדא עירובו עירוב, ותניא אידך אין עירובו עירוב, אין איין ברייתא שטייט די עירוב איז כשר, אין די אנדערע ברייתא שטייט אז נישט, איז זאגט אביי צו ר' יוסף, וואס וועסטו מיר דא ענטפערן, התם מאי שלו ושל חברו איכא, פשט דא קענסטו מיר נישט ענטפערן די זעלבע תירוץ וואס דו האסט מיר פריער געענטפערט.

איז לאמיר שוין זאגן אז ס'רעדט זיך פון א אנדערע מענטש'ס מגדל, פון א אנדערע מענטש'ס שובך, פשט דער בעל הבית האט געבעטן רשות פון יענעם מענטש צו מאכן דעם עירוב אין זיינס א רשות, איז עפעס א נפקא מינה פאר יעדע מענטש צו מען מאכט עס אין א מגדל צו מען מאכט עס אין א שובך? דא איז עס באמת א משוגעת פאר יעדעם, ס'איז אויך נישט נוגע פארן חבר, איז דא קענסטו מיר נישט ענטפערן וואס האסט מיר פריערט געענטפערט, איז וויאזוי פארענטפערסטו די צוויי בריית'עס? ענטפערט די גמרא, ענטפערט רבי יוסף, התם נמי איכא פירי דמגדל ופירי דשובך, פשט רבי יוסף לערנט אנדערש פשט אין די צוויי בריית'עס, רבי יוסף לערנט אז די נידון דא אין די ברייתא איז נישט אז דער בעל הבית האט געהייסן דעם שליח מאכן א עירוב אין א מגדל און דער שליח האט נישט געפאלגט ער האט עס געמאכט אין א שובך, דארט אוודאי זאגט ר' יוסף איז עס סתם א משוגעת, און אוודאי די עירוב איז אן עירוב, נאר דא רעדט זיך אז דער בעל הבית האט געזאגט פארן שליח נעם פירות וואס ליגט אינעם מגדל, אדער נעם פירות וואס ליגט אינעם שובך, און דער שליח האט נישט געפאלגט, איז דא טאקע א נפקא מינה

שרייבטס א גט און געטס דאס פאר מיין פרוי. יעצט בעצם גט מוז נישט מיינען א גט וואס מען געט פאר א פרוי, קען זיין גט מיינט סתם עפעס א שטר, אבער פון דעסט וועגן וועט מען זען אין די משנה, נארמאל מענטשן רופן אן א גט וואס מען געט פאר א פרוי א גט, איז דערפאר איינער וואס זאגט כתבו גט ותנו לאשתי, וועט מען שוין זען אז דאס איז א גוטע נוסח, און די שלוחים קענען טאקע שרייבן א גט און עס געבן פאר זיין פרוי. די זעלבע זאך זאגט די משנה, גרשוה, טאמער א מענטש זאגט פאר שלוחים, גרשוה, גטס מיין פרוי, איז אויך, גירוש, גירושין איז א ענין פון פארטרייבן, אבער נארמאל ווען א מענטש זאגט גירושין מיינט עס א גט, איז דערפאר טאקע טאמער די שליחים וועלן גיין שרייבן א גט איז די גט א גוטע גט פשט א גוטע נוסח. די זעלבע זאך זאגט די משנה, כתבו איגרת ותנו לה, א מענטש זאגט פאר שליחים שרייבטס אן איגרת און געטס עס פאר מיין פרוי, איז איגרת קען מיינען א בריוו, אבער אין די גט אליין ווערט א גט אנגערופן איגרת פשט א חלק פון די נוסח הגט איז, ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואיגרת שבוקין, די גט ווערט גערופן אן איגרת, איז דערפאר א מענטש זאגט אזא נוסח איז עס א גוטע נוסח און ממילא הרי אלו יכתבו ויתנו קענען די שליחים גיין שרייבן די גט און דאס איבערגעבן פארן פרוי, אבער זאגט די משנה טאמער א מאן זאגט פאר שליחים פטרוה, פטר'טס אפ דעם פרוי, וואס דאס קען מיינען פטר'טס איר אפ מיט א גט, ס'קען אויך מיינען פטר'טס איר אפ וועגן עפעס א חוב וואס זי האט, פטר'טס אפ דעם חוב, אדער א מענטש זאגט פאר שליחים פרנסוה, וואס פרנסוה מיינט געטס איר וואס זי דארף, וואס פון איין זייט קען דאס מיינען געטס איר וואס זי וואס זי דארף ס'טייטש א גט, ווייל דער מאן האלט ביים שטארבן, און טאמער מען וועט איר נישט געבן א גט, עט מען איר דארפן מייבם זיין, איז פרנסוה מיינט א גט, אבער פון די צווייטע זייט קען מיינען פרנסוה, אז דער מאן האלט ביים שטארבן זאגט ער פאר שלוחים, אז זארגטס פאר איר פרנסה, זאל האבן וואס אנצוטון, זאל האבן וואס צו עסן, און ממילא ס'איז נישט קלאר אז דער נוסח איז א נוסח פון א גט, און די זעלבע זאך טאמער א מאן זאגט פאר שלוחים עשו לה כנימוס, טוטס מיט איר אזוי ווי די חק איז אזוי ווי די מנהג איז, אדער עשו לה כראוי, טוטס מיט איר ווי עס דארף צו זיין, איז די אלע לשונות היות עס איז נישט קלאר אז דאס מיינט א גט, לא אמר כלום, האט ער גארנישט געזאגט, די שלוחים זענען נישט קיין שלוחים, און טאמער בכל זאת די שלוחים וועלן גיין שרייבן א גט, איז אוודאי דער גט נישט קיין גט. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט א ברייתא, איז קודם רעכנט אויס די ברייתא גוטע לשונות וואס א מאן קען נוצן צו ממנה זיין שלוחים, איז די ערשטע נוסח די ערשטע לשון איז שלחוה, שלחוה איז א נוסח פון א גט, ווייל אין פסוק שטייט דאך ושלחה מביתו, אדער טאמער א מאן זאגט שבקוה,

קענען זיי גיין שרייבן א גט, עס געבן פארן פרוי. אבער, פטרוה, פרנסוה, עשו לה כנימוס, עשו לה כראוי, דאס אלעס איז שוין וואס מ'האט געזען אין די משנה, לא אמר כלום, האט די מאן גארנישט געזאגט, די שלוחים קענען נישט שרייבן דעם גט. ברענגט אונז די גמרא אן אנדערע ברייתא, תניא, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, רב נתן אומר, פטרוה, דבריו קיימין, פיטרוה, לא אמר כלום, פשט אז טאמער די מאן האט געזאגט פטרוה, דעמאלטס ווייסט מען קלאר דאס מיינט א גט, מ'קען שרייבן א גט. טאמער די מאן האט געזאגט פיטרוה, פיטרוה מיינט פטר'טס אפ איר חובות, פשט כ'האב א חוב צו איר, געבט'ס איר דעם חוב. איז דערפאר פיטרוה נישט קיין גוטע לשון. אמר רבא, זאגט רבא, רב נתן דבבלאה הוא ודייק בין פיטרוה לפטרוה, תנא דידן דבר ארץ ישראל הוא לא דייק, פשט רבא איז מסביר אז רב נתן איז געווען א בבלי, יעצט אין בבל האט מען גערעדט סיי אראמיש און סיי לשון קודש, און מילא מען האט שטארק מדייק געווען יעדע ווארט האט מען געוואוסט צו ס'איז אראמישע ווארט צו ס'איז א לשון קודש'דיגע ווארט, איז דערפאר זאגט טאקע רב נתן אז ס'דא א חילוק צווישן פטרוה און פיטרוה, ווייל. פיטרוה איז א לשון קודש'דיגע ווארט וואס מען נוצט אויף פטר'ן פון חובות. פטרוה איז אן אראמישע ווארט וואס מען נוצט אויף גירושין, און דערפאר זאגט טאקע רב נתן ס'דא א חילוק צווישן פטרוה און פיטרוה, מה שאין כן אונזער משנה וואס זאגט אז פטרוה איז נישט קיין גוטע נוסח ווייל אונזער משנה איז געלערנט געווארן אין ארץ ישראל, און אין ארץ ישראל האט מען נישט גערעדט די ביידע שפראכן איז פטרוה פיטרוה מ'האט נישט מדייק געווען וואס מען זאגט, מ'האט גענוצט ביידע לשונות אויף לשונות פון אפצאלן א חוב, איז דערפאר זאגט אונזער משנה אז פטרוה איז טאקע נישט קיין גוטע נוסח. זאגט יעצט די גמרא ווייטער איבעיא להו האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט, הוציאוה מהו, וואס איז טאמער דער מאן זאגט הוציאוה, וואס איז די ספק, איז די ספק איז ווי רשי איז מסביר, אז פון איין זייט קען מען זאגן ס'איז א גוטע לשון פון א גט, ווייל שטייט דאך אין פסוק ויצאה מביתו, פון די צווייטע זייט קען מען זאגן אז ס'איז נישט קיין גוטע לשון ווייל אין פסוק שטייט ויצאה מביתו נישט והוציאוה מביתו, ויצאה איז משמע אז די פרוי גייט אליין ארויס, נישט אז מ'זאל איר ארויסשיקן, און ס'קען זיין אז ס'איז נישט קיין גוטע לשון פון א גט. די זעלבע זאך עזבוה מהו. עזבוה, האט מען דאך פריערט געזען די נוסח פונעם גט איז ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואגרת שבוקין, שבוקין מיינט אפלאזן, ס'איז א לשון פון עזובין, פון עזבוה. איז די שאלה איז פון איין זייט קען מען זאגן ס'איז א גוטע לשון פון א גט פון די צווייטע זייט קען מען זאגן אז ווי נישט ווי שטייט נישט אין די גט די ווארט עזבוה. איז אפשר נישט די זעלבע זאך התירוה מהו, וואס פון איין זייט קען מען זאגן ס'איז א לשון פון א גט, ווייל אינעם גט שטייט הרי את מותרת לכל אדם, אדער קען זיין נישט קען זיין התירוה איז א לשון פון התרת נדרים, אדער א צווייטע זאך, איז די זעלבע זאך הניחוה מהו, הניחוה מיינט לאזטס איר אפ, הועילו לה, העלפטס איר, מהו וואס איז די דין, עשו לה כדת, מהו, עשו לה כדת, ס'איז א גוטע נוסח צו נישט. זאגט די גמרא, אויף די אלע ענטפערט נישט די גמרא, אבער אויף איינס זאגט די גמרא פשוט מיהא חדא די לעצטע, אז עשו לה כדת, אויף דעם האמער טאקע א תשובה, די תנאים האבן געלערנט אין א ברייתא עשו לה כדת עשו לה כנימוס עשו לה כראוי לא אמר כלום, אז דאס איז נישט קיין גוטע נוסח, אבער אויף די אנדערע איז די גמרא נישט פושט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, בראשונה היו אומרים, אנפאנג פלעגן די חכמים זאגן, אז היוצא בקולר ואמר, כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו, פשט, אנפאנג איז געווען די דין, האבן חכמים מתקן געווען אז טאמער די מלכות האט פארפסקנט אויף איינעם טויט שטראף און מען טראגט יעצט דעם מענטש צום טויט און דער מענטש זאגט פאר שליחים כתבו גט לאשתי ער האט געזאגט כתבו שרייבטס א גט ער האט נישט געזאגט כתבו ותנו שרייבטס און גטס איבער ער האט סך הכל געזאגט שרייבטס איז האבן חזל געזאגט אז ס'איז כאילו ער האט געזאגט כתבו ותנו פארוואס ווייל היות וואס ער איז שטארק בהול ער איז שטארק טרוד מען גייט אים יעצט הרג'נען דערפאר האט ער נישט מקפיד געווען זיין לשון אבער אונז זעמיר משער אז אוודאי האט ער דאס געמיינט איז דערפאר קען מען אויך איבערגעבן די גט אבער שפעטער זאגט די משנה חזרו לומר אף המפרש והיוצא בשיירא, אז נישט נאר איינער וואס מען טראגט איהם צום טויט, נאר אפילו איינער וואס גייט ארויס אונטערוועגנס אויפן וואסער, דאס איז א מפרש, אדער יוצא בשיירא איינער גייט ארויס אונטערוועגנס אינעם מדבר, זאגט מען אויך די דין, אז טאמער ער זאגט כתבו גט לאשתי איז כאילו ער האט געזאגט כתבו ותנו, ווייל אויך די מענטשן זענען טרוד, און ר' שמעון שזורי אומר לייגט צו אף המסוכן, אז ביי א חולה איז אויך אזוי די דין טאמער א חולה זאגט כתבו גט איז כאילו ער האט געזאגט כתבו ותנו, מען קען איבערגעבן דעם גט פונעם פרוי. זאגט די הייליגע גמרא, גניבא יוצא בקולר הוה, גניבא האט די מלכות גע'פסק'נט אז מען דארף אים טראגן צום טויט, איז אויפן וועג צום טויט, כי הוה קא נפיק, אמר, האט ער זיך אנגערופן, הבו ארבע מאה זוזי לר' אבינא, געטס פיר הונדערט זוז פאר ר' אבינא, מחמרא דנהר פניא פון מיין וויין וואס ליגט אין נהר פניא, אזוי האט זיך גניבא אנגערופן. יעצט אזוי, א קנין איז דא נישט געווען, ער האט סך הכל אזוי געזאגט, איז די שאלה איז צו די זאגן אליין האט געפועלט צו נישט, איז אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, דרא רב אבינא לסילתיה, רב אבינא זאל טראגן זיין סל זיין בעסקעט אויף זיין אקסל, ואזל לגבי דרב הונא רביה, און ער זאל גיין צו זיין רעבן רב הונא, פשט זיין רעבע רב הונא העט אוודאי פסקנען אז ער האט זוכה געווען אין די מתנה אפילו אן קיין קנין, פארוואס? ווייל דאמר רב הונא, רב הונא האט אמאל געזאגט, גיטו כמתנתו, אז די דין פון א גט איז אזוי ווי א מתנה אז וואס? אז מה מתנתו אם עמד חוזר, אף גיטו אם עמד חוזר, פשט די דין איז אז א שכיב מרע וואס געבט א מתנה פאר איינעם, איז מיט די מויל אליין קען ער זאגן איך וויל מ'זאל געבן דאס און דאס פאר יענעם, ער דארף נישט מאכן א קנין, יענער איז זוכה אין דעם. וואס איז אבער טאמער די שכיב מרע שטעלט זיך אויף און ווערט געזונט שפעטער, דעמאלט זאגט מען אז די מתנה גייט צוריק, ווייל על דעת דעם האט ער נישט געגעבן די מתנה. איז רב הונא האט גע'פסק'נט אז די זעלבע זאך מיט א גט, פשט טאמער איינער איז א שכיב מרע און ער הייסט שרייבן א גט פאר זיין פרוי, און שפעטער ווערט ער געזונט, זאגט מען אז על דעת דעם האט ער נישט גע'גט און די גט איז נישט קיין גט, און ממילא זאגט רב זירא אז די זעלבע זאך העט רב הונא האלטן פארקערט, אזוי ווי מ'קען אפלערנען א גט פון א מתנה קען מען אויך אפלערנען א מתנה פון א גט אז וואס אז ומה גיטו אף על גב דלא פריש כיוון דאמר כתבו אף על גב דלא אמר תנו אף מתנתו כיוון דאמר תנו אף על גב דלא קנו מיניה פשט אזוי ווי מ'זעט ביי גיטין האבן חזל מתקן געווען אזוי זעט מען דאך ביי אונזער משנה אז חזל האבן מתקן געווען ביי גיטין אז נישט נאר א שכיב מרע וואס זאגט אפאר ווערטער קען מען טוהן אנדערע זאכן צוליב דעם, נאר א יוצא בקולר איז אויך אזוי, איינער וואס גייט אויף די וואסער איז אויך אזוי, איינער וואס גייט אין מדבר איז אויך אזוי, אז וואס? אז טאמער זיי זאגן כתבו אפילו זיי האבן נישט געזאגט תנו, איז די גט א גט, מ'קען איבערגעבן די גט פאר די פרוי. איז די זעלבע זאך ביי מתנה, איז נישט נאר א מתנת שכיב מרע איז די דין אז ס'דארף נישט קיין קנין, נאר אויך די אלע אנדערע סכנות וואס מען האט געזען ביי אונזער משנה א יוצא בקולר, און איינער וואס גייט אונטערוועגנס, איינער גייט גייט אויף די וואסער צו גייט אין די מדבר, איז אויך אזוי די דין אז אפילו עס איז נישט געווען קיין קנין, זייער ווערטער אליין איז גענוג און ס'פועל'ט א קנין. אזוי האט רב זירא געזאגט אז רב אבינא זאל גיין פרעגן זיין רבי רב הונא און אוודאי וועט רב הונא מסכים זיין דערצו. מתקיף לה רב אבא פרעגט אבער רבי אבא צו רב זירא, אז וואסערע פארגלייך פארגלייכסטו דא גיטן מיט מתנות? אי מה מתנה ישנה לאחר מיתה אף גט ישנו לאחר מיתה? פשט ביי מתנת שכיב מרע געפינט מען אז א מענטש א שכיב מרע הייסט געבן א מתנה און ער שטארבט איז אפילו טאמער מ'האט נישט אנגעיאגט בשעת ער לעבט צו געבן די מתנה קען מען עס געבן לאחר מיתה איז פרעגט רבי אבא, עסט זאגן די זעלבע זאך ביי גיטן? דו ווילסט פארגלייכן גיטן צו מתנות עסט זאגן די זעלבע זאך ביי גיטן אז א מאן א שכיב מרע הייסט שרייבן א גט נאכדעם שטארבט ער עסט אויך זאגן אז נאכן שטארבן קען מען געבן א גט? אוודאי נישט! איז וואס איז די פארגלייך? זאגט די גמרא, וואס איז מין קשיא דאס וואס איז די פארגלייך? הכי השתא, בשלמא מתנה איתא לאחר מיתה, אלא גט לאחר מיתה מי איכא, פשט, א מתנה קען חל זיין לאחר מיתה, אבער א גט איז דאך א דבר פשוט אז ס'קען נישט חל זיין לאחר מיתה, איז אוודאי לגבי דעם איז נישט דא קיין פארגלייך צווישן גיטין און מתנות, אבער לגבי אנדערע זאכן אוודאי קען מען יא פארגלייכן, און וואסער מין קשיא פרעגט דא רב אבא, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא רב אבא הכי קא קשיא ליה, פשט נישט דאס איז געווען די קשיא פון רב אבא, נאר רב אבא האט געפרעגט, מתנת שכיב מרע במקצת היא, ומתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין, פשט, די דין אז א שכיב מרע דארף נישט קיין קנין, דאס איז נאר ווען איינער איז א שכיב מרע, און ער געט אוועק אלע זיינע נכסים, דארט זאגט מען אז אפילו מען האט נישט געמאכט קיין קנין, איז די ווערטער אליין פועל. אבער א שכיב מרע וואס געט נישט אוועק אלע זיינע נכסים, ער האלט געוויסע נכסים פאר זיך, זעט מען אז ער איז גארנישט אזוי זיכער אז ער גייט שטארבן, ווייל טאמער ער וואלט געווען אזוי זיכער אז ער שטארבט וואלט ער דאך אלעס אוועק געגעבן, איז דא זאגט מען אז מען דארף יא א קנין, איז דערפאר פרעגט רבי אבא צו רבי זירא אז וויאזוי, האסטו געזאגט אז רבי אבינא קען גיין נעמען די מתנה וואס גניבא האט אים געגעבן, די מתנה וואס גניבא האט אים געגעבן איז נישט געווען זיין גאנצע נכסים, ס'נאר געווען א חלק פון די נכסים, און אז ס'נאר געווען א חלק פון די נכסים קען מען נישט מיט ווערטער אליין פועל'ן אזא קנין. זאגט אבער די גמרא מכלל דרב הונא סבר לא בעיא קנין, והא קיימא לן דבעיא קנין, פשט וואס באמת האלט רב הונא? וויאזוי וואלט רב הונא געהאלטן ביי אזא ציור אז גניבא'ס מתנה איז יא א מתנה, פשט, רב אבא פרעגט דאך גוט, ער האט דאך נישט אוועקגעגעבן זיין גאנצע נכסים, איז פארוואס זאל מען נישט זאגן אז מען דארף דא האבן א קנין? ענטפערט די גמרא, שאני הכא, דמצוה מחמת מיתה הוא, פשט דא איז קלאר אז דער גניבא האט געוואוסט ער גייט שטארבן, דהיינו ביי א שכיב מרע וואס לאזט איבער געוויסע נכסים ביי זיך, איז דא זאגט מען טאקע אז דער שכיב מרע איז נישט זיכער ער גייט שטארבן און דערפאר דארף מען האבן א קנין, די ווערטער אליין איז נישט גענוג. אבער ביי גניבא ביי א מענטש וואס מען טראגט ארויס צום טויט, וואס איז אים קלאר אז ער גייט שטארבן, דא איז נישט שייך צו זאגן אז ער האט געהאט א הוה אמינא אז אפשר גייט ער בלייבן לעבן, איז דא, אפילו ער האט נישט אוועק געגעבן זיין גאנצע נכסים, איז אוודאי דארף מען נישט קיין קנין. איי פרעגט די גמרא, וואס איז טאקע געווען רבי אבא'ס חשבון, מכלל דרבי אבא סובר מצווה מחמת מיתה בעי קנין, והא קיימא לן דלא בעי קנין, פשט די הלכה איז טאקע אזוי אז איינער וואס ווייסט ער גייט שטארבן אפילו ער האט נישט אוועק געגעבן זיין גאנצע נכסים, איז די ווערטער אליינע גענוג, איז פארוואס האט רבי אבא דאס געפרעגט, ער און נאר זאגט טאקע די גמרא אז רבי אבא האט אנדערש געפרעגט, רבי אבא, הכי קא קשיא ליה. רבי אבא'ס קשיא איז געווען, חמרא לא קאמר, דמי חמרא לא קאמר, מחמרא קאמר, פשט וואס איז געווען די נוסח וואס גניבא האט געזאגט? גניבא האט געזאגט אז מען זאל געבן פֿיר הונדערט זוז פאר רבי אבינא, מחמרא דנהר פניא, ער האט נישט געזאגט דמי חמרא, און ער האט נישט געזאגט חמרא, פשט אזוי ווען ער וואלט געזאגט חמרא, וואלט איך געזאגט מ'דארף געבן פֿיר הונדערט זוז, וויאזוי זאל מען עס געבן? דורך וויין, מ'זאל נעמען פון די וויין און אפמעסטן וויפיל דאס פֿיר הונדערט זוז און אזוי געבן. ווען ער וואלט געזאגט דמי חמרא, וואלט איך געזאגט ער האט געמיינט צו זאגן אז מ'זאל פארקויפן די וויין און געבן די געלט. אבער אז ער האט נישט געזאגט חמרא, ער האט נישט געזאגט דמי חמרא, ער האט געזאגט מחמרא, וואס מיינט דאס מחמרא? עס מיינט גארנישט, וואס מיינט דאס ארבע מאה זוזי מחמרא, פֿיר הונדערט זוז פון וויין, נישט דא אזאך פֿיר הונדערט זוז פון וויין, ס'איז דא פֿיר הונדערט זוז ווערט פון וויין, און ס'איז דא געלט וואס מ'קען מאכן אז מ'פארקויפט וויין, אבער ס'איז נישט דא פֿיר הונדערט זוז וואס מ'קען ארויסשלעפן וויין, האסט א פאס וויין קענסטו נישט ארויסשלעפן דעם פֿיר הונדערט זוז, און ממילא האט רבי אבא געפרעגט אז לכאורה די לשון פון גניבא איז גארנישט מיט נישט, איז פארוואס טאקע האט רבי זירא געזאגט אז רב הונא וואלט אוודאי גע'פסק'נט אז רבי אבינא קען נעמען דא פֿיר הונדערט זוז, די לשון די נוסח פון גניבא איז דאך גארנישט ווערט, זאגט די גמרא ואידך. וואס טאקע האט רבי זירא געהאלטן? וואס טאקע וואלט רב הונא געהאלטן? זאגט די גמרא ער וואלט געהאלטן מחמרא לייפות את כוחו, אז מחמרא איז א גוטע לשון, ווייל פארקערט, מחמרא קומט מייפה זיין די כח פאר רבי אבינא, דהיינו ווען גניבא וואלט געזאגט דמי חמרא, וואלט איך געזאגט דמי חמרא מיינט, נעמטס וויין, פארקויפטס עס און געטס די געלט, יעצט וואס וועט זיין טאמער מען וועט נעמען וויין מ'עט עס פארקויפן, מען נעמט די געלט, מען פארלירט די געלט, איז שוין. האסטו פארלוירן דיין געלט. עט רבי אבינא גארנישט קריגן. אדער, ווען ער וואלט געזאגט חמרא, וואלט איך געזאגט אז גניבא האט געמיינט געטס וויין, וואס איז אבער טאמער א חלק פון די וויין איז נחמץ געווארן, קען מען געבן די נחמצ'דיגע וויין פאר רבי אבינא. איז כדי מען זאל דאס נישט טון און כדי דאס זאל נישט געשען, האט ער געזאגט מחמרא, מחמרא מיינט אז די גאנצע וויין איז משועבד אז רבי אבינא זאל קריגן גוט געצאלט, מען זאל אים נישט געבן נישט קיין נחמצ'דיגע וויין און מען זאל נישט שרייען אז די געלט איז פארלוירן געווארן. איז דערפאר האט רב הונא רבי זירא געהאלטן אז די לשון איז א גוטע לשון, זאגט טאקע די גמרא שלחו מתם, מען האט געשיקט פון ארץ ישראל פסק'נען אז מחמרא כדי לייפות את כוחו, אז מחמרא איז א גוטע לשון, און גניבא האט געוואלט מייפה זיין די כח פאר רבי אבינא, און דערפאר טאקע איז די הלכה אז ער קריגט געצאלט די פֿיר הונדערט זוז פון די וויין, די גאנצע וויין איז משועבד אויף דעם תשלום.